מען האלט דף נ"א מען הייבט אן די משנה, סוף נ' עמוד ב', זאגט די משנה המקדש אישה ובתה, או אישה ואחותה כאחת, א מענטש גייט צו צוויי שוועסטערס אדער צו א מאמע און א טאכטער און ער זאגט שתיכן מקודשות לי, און ער גיבט זיי צוויי פרוטות, די הלכה איז אינן מקודשות, ווייל מען קען דאך נישט וואוינען צוזאמען מיט א מאמע און טאכטער אדער צוויי שוועסטער. ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, עס איז געווען פינף פרויען און צווישן די פינף פרויען צוויי פון זיי זענען געווען שוועסטערס, וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים, איינער האט געקליבן א גאנצע כלכלה א סל פול פון תאנים, ושלהן היתה, די תאנים האט באלאנגט צו זיי, ושל שביעית היתה, עס איז געווען פירות פון שמיטה, די גמרא וועט מסביר זיין וואס עפעס מען דארף דא זאגן שלהן ושל שביעית, ואמר, הרי כולכם מקודשות לי, אלע פינף זאלן ווערן מקודש צו מיר בכלכלה זו, וקיבלה אחת מהם על ידי כולם, איינער פון די פינף האט מקבל געווען בשליחות די אנדערע, ואמרו חכמים אין אחיות מקודשות, דאס הייסט די דריי פון זענען מקודשות אבער די אחיות זענען נישט מקודשות, זעהט מען מ'קען נישט מקדש זיין בבת אחת צוויי אחיות, טאמער איינער איז מקדש בבת אחת צוויי אחיות איז קיין איינע פון זיי נישט חל די קידושין, פרעגט די גמרא מנא הני מילי, פון ווי ווייס איך אז אפילו איינע פון זיי איז נישט חל די קידושין, פארוואס קען נישט חל זיין די קידושין פון איינע פון זיי? איינער פון זיי נישט אחות אישה, זאל איינער פון זיי זיין מקודשת. אמר רמי בר חמא, דאמר קרא שטייט אין פסוק, אישה אל אחותה לא תקח לצרור. התורה אמרה, בשעה שנעשו צרות זו לזו, לא יהא לו ליקוחים אפילו באחת מהן. רמי בר חמא האט פארשטאנען אז די פשוט פשט אין די פסוק פון אישה אל אחותה רעדט זיך בכהאי גוונא ווען ער איז מקדש צוויי צוזאמען. ווען ער איז מקדש א אישה מיט אחותה, אויף דעם זאגט די תורה אישה אל אחותה לא תקח, אז ס'איז נישט דא קיין ליקוחים נישט אין די אישה און נישט אין די אחותה, זעהט מען אפילו ווען ס'איז בת אחת איז נישט חל די קידושין פאר קיין איינע פון זיי. אמר ליה רבא דו קענסט נישט לערנען אז די פשט אין פסוק איז איך האב מקדש געווען די צוויי בת אחת ווייל אי הכי היינו דכתיב ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם די פסוק איז ממשיך אז טאמער דו ביסט בועל איינע פון די צוויי איז דא אן איסור איז דא א כריתות טאמער דו זאגסט מיר אז די פסוק רעדט ער האט מקדש געווען די צוויי צוזאמען, און קיין איינער פון זיי איז נישט חל די קידושין, איז פארוואס ווען ער איז בועל איינער פון די צוויי איז דא כריתות, טאמער ס'איז נישט חל געווארן די קידושין, אי קידושין לא תפסי בה כרת מי מיחייב? אלא אמר רבא דאס איז פשוט אז די פסוק רעדט זיך קרא בזה אחר זה, די פסוק רעדט זיך ער האט מקדש געווען א אישה, יעצט זאגט די תורה זיי נישט מקדש אחותה, אישה אל אחותה לא תקח לצרור, אז די קידושין איז נישט תופס אויף די אחותה, ווייל ס'איז זיין אחות אישה, און אויף דעם זאגט די תורה טאמער גייסט בועל זיין די אחותה, אפילו קידושין איז נישט חל, אבער ס'איז אחות אישה ווייל אויף די ערשטע איז די קידושין יא חל געווארן, איז קומסט אויס ביסט בועל אחות אשתו, איז דא א כריתות. אבער די פסוק רעדט נישט ווען ביסט מקדש ביידע צוזאמען. איז אויב אזוי זאגט רבא וואס איז טאקע פשט? פארוואס זאגט די משנה אז ווען איך בין מקדש ביידע צוזאמען איז קיין איינע פון זיי נישט מקודשת, בשלמא ווען איך בין מקדש איינע פון זיי פארשטיי איך אז טאמער איך בין מקדש די צווייטע איז נישט חל די קידושין ווייל אין קידושין תופסין באחות אישה, אבער טאמער איך בין מקדש ביידע צוזאמען איך פארשטיי אז ביידע קענען נישט תופס זיין קידושין ווייל דעמאלטס וועט זיין א מצב ווי איך וואוין מיט אחות אישה דאס איז נישט שייך, אבער זאל איינע פון זיי זיין קידושין. צוויי קען נישט, ווייל דעמאלטס איינער פון זיי איז אחות אישה, אבער ס'זאל איינער פון זיי חל זיין די קידושין. זאגט רבא, פשט אין די משנה איז מתניתין כדרבה, דאמר רבה כל שאינו בזה אחר זה, אפילו בבת אחת אינו, טאמער ס'איז נישט חל די קידושין בזה אחר זה, דעמאלטס אפילו איך מאך עס בבת אחת, קען אויך נישט חל זיין אפילו איינער פון זיי. אין די ראשונים שטייט א סברא ווייל וואס ווילסטו זאגן וועלכע ער האט דאך מקדש געווען ביידע ביידע קען דאך נישט זיין איז ווילסטו זאגן איינער פון זיי זאל זיין וועלכע ס'איז נישט דא קיין שום מקום אז דער זאל זיין מער מקודשת ווי די אנדערע און ממילא זענען ביידע נישט מקודשת. זאגט די גמרא גופא, אמר רבה, מען האט דאך יעצט געזאגט א סברא אז כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, דארטן ווי מען קען נישט מאכן איין חלות נאך די צווייטע, איז ממילא אפילו ווען איך מאך זיי ביידע צוזאמען איז קיין איינע פון זיי נישט חל. פרעגט די גמרא א קשיא אויף די יסוד, איתיביה אביי. שטייט א הלכה, המרבה במעשר פירותיו מתוקנים און מעשרות מקולקלים, וואס מיינט מרבה במעשר? די הלכה איז, מעשר איז דא א שיעור וויפיל הייסט מעשר, תרומה מן התורה אין לה שיעור, מ'קען געבן וויפיל מ'וויל, מעשר איז דא א בפירושע שיעור אין די תורה, איינס פון צען, א צענטל איז מעשר, טאמער דו נעמסט צוויי צענט, צוויי צענטלעך, דאס הייסט נעמסט א פיפטל, איז דאס נישט קיין מעשר. נאר א צענטל איז חל שם מעשר, מער פון א צענטל איז נישט חל קיין שם מעשר. איז ממילא טאמער איינער האט, לאמיר זאגן, פיר, טאמער איינער ציילט, האט אסאך סאה'ן פון, האט אסאך סאה פון, פון, פון חיטים, און ער ציילט אפ פיר סאה, און ער זאגט די פיר וועלן זיין חולין, און נאכדעם נעמט ער א פיפטע סאה און זאגט דעי פיפטע סאה וועט זיין מעשר אויף דעי פיר סאה, קומט אויס אז אנשטאט געבען א צענטל פאר מעשר האט ער מפריש געווען א פיפטל פאר מעשר, דאפעלט די שיעור, איז ממילא זאגט די משנה די הלכה איז אז די פיר סאה זענען מתוקן, ווייל למעשה די הפרשה פון די פיפטע האט געפטר'ט די פיר, לכתחילה איז עס אלץ געווען טבל, יעצט אז איך האב מפריש געווען די פיפטע סאה אויף די פיר, ווערן די פיר חולין, און די פיפטע סאה, נאר האלב פון די פיפטע סאה איז מעשר, ווייל בעצם וואס איז, ווען ער וואלט געוואלט מאכן א צענטל וואלט ער געדארפט נעמען האלב פון די פיפטע סאה און מעשר זיין אויף די אנדערע פיר און א האלב סאה, ווייל אין פינף סאה איז דא צען האלבע סאה, איז איין האלבע סאה איז א צענטל, אבער ער געגאנגען ער האט מפריש געווען א גאנצע סאה אויף די פיר, איז די פיר זענען מתוקן, ווייל ס'איז דא מעשר וואס איז חל געווארן, האט עס געפטר'ט די פיר, די פיר זענען יעצט געווארן חולין, אבער די פיפטע סאה וואס ווערט מעשר, נאר האלב פון די פיפטע סאה איז געווארן מעשר, ווייל די אנדערע האלב איז דאפלט די שיעור מעשר איז נישט חל קיין שם מעשר, קומט אויס די אנדערע האלב פון די פיפטע סאה הייסט נאך טבל. די פֿיר ווערט אויס טבל ווייל איך האב מפריש געווען מעשר אויף יענע פֿיר, אבער איך האב נישט מפריש געווען מעשר אויף די פֿיפטע, איז די איינציגע סיבה פארוואס די פֿיפטע ווערט מותר איז ווייל ס'איז מעשר, אדער ווערט עס מותר ווייל מ'האט מפריש געווען אויף דעם פון מקום אחר, אדער ווייל ס'ווערט מעשר, מעשר איז אויך אויס טבל, אבער נאר חצי פון די פֿיפטע סאה געווארן מעשר, די אנדערע חצי איז נישט חל געווארן קיין שם מעשר. אויב אזוי איז עס נאך אלץ טבל, איז די פיפטע סאה איז א תערובות פון טבל און מעשר, איז דאס זאגט די משנה, פירותיו מתוקנים, די פיר סאה זענען מתוקן, ווייל אויף דעם האב איך מפריש געווען, ווערט עס חולין, אבער די מעשר איז מקולקל, ווייל די סאה מעשר איז אויסגעמישט א תערובות פון טבל מיט מעשר. פרעגט די גמרא טאמער איך האלט ווי רבה כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו ואמאי פארוואס זאג איך אז די פירותיו איז מתוקנים די פירות זאלן אויך נישט זיין מתוקן נימא כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו ווען איינער נעמט א האלב א האלבע סאה און ער איז מפריש אויף די פינף סאה איז חל א שם מעשר, יעצט נעמט ער נאך א האלבע סאה און איז מוסיף איך וויל דאס אויך מאכן מעשר, איז דאס גארנישט, ס'איז נישט קיין קריאת שם, ס'איז נישט חל מעשר בזה אחר זה מער פון די שיעור. איז טאמער איך קען נישט מפריש זיין די אנדערע האלבע סאה בזה אחר זה, יעצט אז איך האב מפריש געווען די צוויי האלבע סאה צוזאמען, איך האב מפריש געווען די גאנצע פיפטע סאה בתורת מעשר, איז אויב ס'איז נישט חל חצי בזה אחר זה וויאזוי קען חל זיין ביידע חצאים בבת אחת? כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו זאגט מען דאך איז גארנישט חל, עס קומט אויס די שם מעשר זאל בכלל נישט חל זיין אויף די פיפטע סאה אלץ די דין פון כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, טאמער ס'איז נישט חל קיין שם מעשר איז די פיר סאה נאך אלץ טבל, ס'איז קיינמאל נישט געווארן מתוקן, דא זעהט מען אז ס'איז חל געווארן די שם מעשר כדי צו פטר'ן די אנדערע פיר סאה. זאגט די גמרא, אפילו איך האלט טאקע כל שאינו בזה אחר זה בבת אחת אינו, און וועגן דעם ווען איינער איז מקדש שתי אחיות איז קיין איינס נישט מקודשת, אבער ביי מעשר איז יא חל א שם מעשר ווען איך מאך מער פון די שיעור ווען איך מאך בבת אחת, על כל פנים איז חל א שם מעשר כפי חשבון, פארוואס? זאגט די גמרא, אמר ליה שאני מעשר דאיתיה לחצאין, מעשר איז שייך איך קען נעמען א חיטה און זאגען האלב פון די חיטה בין איך מאך איך קדושת מעשר, ס'איז שייך אזא מציאות, איך מוז נישט מאכען א גאנצע חיטה מעשר, איך קען זאגען האלב פון די חיטה איז מעשר. איז ווען א מענטש איז געגאנגען און געזאגט אז די פיפטע סאה איז מעשר, איז ס'קען חל זיין אויף די גאנצע פיפטע סאה קען חל זיין א שם מעשר אז יעדע חיטה פון די פיפטע סאה האלב פון די חיטה זאל חל זיין קדושת מעשר, דעמאלטס איז עס כשיעור, ווייל דעמאלטס האב איך נאר געגעבן סך הכל א חצי סאה מעשר, איז בכהאי גוונא וואלט חל געווען די שם מעשר, איז ממילא וויבאלד ס'איז שייך אויף די גאנצע סאה א שם מעשר כפי חשבון אז יעדע חיטה האלב זאל זיין מעשר, קוק איך עס אן ווען ער זאגט די גאנצע ווען ער זאגט אז די פיפטע סאה מאכט ער מעשר זאג איך אז ס'איז חל אויף יעדע חיטה א חצי מעשר, ממילא איז חל דא די שם מעשר, איז ווערט די שאר פירותיו מתוקן, אין הכי נמי, אין די פיפטע סאה האב איך דא א תערובות, פון יעדע חיטה חצי איז מעשר און חצי בלייבט טבל האב איך טבל ומעשר מעורבין זה בזה, אבער די פירות איז מתוקן ווייל ס'איז שייך ס'זאל חל זיין אפילו בבת אחת אויף די גאנצע שיעור איז שייך ס'זאל חל זיין א שם מעשר לחצאין, מה שאין כן בשתי אחיות ווען איך בין מקדש שתי אחיות כאחת, עס איז נישט דא אזא מציאות זאל יעדע איינע פון די צוויי אחיות חל זיין א מקצת קידושין, עס איז נישט דא אזא מציאות, איז וויבאלד עס איז נישט חל בבת אחת, איז בבת אחת, איז בזה אחת, וויבאלד עס איז נישט חל, וויבאלד עס איז נישט שייך לחצאין, ממילא קען נישט חל זיין בכלל. זאגט די גמרא, לאמיך דיר פרעגן א קשיא פון מעשר בהמה, מעשר בהמה די הלכה איז אז ווען א מענטש האט בהמות מוז ער אויך געבן מעשר, פון יעדע צען בהמות די צענטע בהמה איז חל א שם מעשר בהמה מען דארף עס ברענגען פאר א קרבן, איז די דרך איז געווען מען האט געהאט אזא קליינע טיר די בהמות זענען אדורך געגאנגען איינס ביז ניין איז אדורך געגאנגען די צענטע ווען ס'איז אדורך געגאנגען האט מען עס געזאגט עשירי און מען האט עס געגעבען א שמייס מיט א רויטע שטעקן און עס איז געווארען רויט און עס איז געווען א סימן דאס איז געווארען מעשר דאס האט מען מקריב געווען פאר מעשר בהמה איז מעשר איז אזא סארט מציאות מעשר בהמה דליכא לחצאין טאמער איך נעם צוויי בהמות די צענטע און די עלעפטע און איך מאך זיי ביי ביידע מעשר איז נישט שייך צו זאגען אז חצי פון די צוויי בהמות זאלען חל זיין קדושת מעשר אויף א בהמה קען נישט חל זיין א קדושת קרבן אויף די האלב פון די בהמה און ס'איז אויכעט ליכא בזה אחר זה, ווען די צענטע גייט אדורך און איך זאג עשירי, און נאכדעם גייט אדורך די עלעפטע, ווערט די עלעפטע, איך קען נישט זאגן אז איך וויל ביידע זאלן זיין מעשר, איינמאל די צענטע איז געווארן מעשר, איז די עלעפטע קען נישט ווערן מעשר. און אף על פי כן, אמר רבא, יצאו שניים בעשירי, וואס געשענט ווען נאך די ניין בהמות זענען גייען אדורך די טיר קומען ארויס צוויי בהמות בבת אחת? וקראן עשירי, ווען ביידע קומען ארויס רופט ער זיי ביידע אן עשירי. איז די הלכה איז עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה, אין די צוויי בהמות ליגט דא א תערובת, איינס פון זיי איז עשירי איז טאקע מעשר בהמה, און די אנדערע איז אחד עשר, און די הלכה איז מבואר דארט אין הלכות מעשר בהמה אז די אחד עשר וויבאלד איך האב עס גערופען עשירי איז חל אויף דעם א דין פון א שלמים, ווייל דא שטייט דארט אין די משנה א פאל ווען די תשיעי איז ארויסגעגאנגען איך האב עס גערופען עשירי, און די עשירי איז ארויסגעגאנגען איך האב עס גערופען תשיעי, און די אחד עשר האב איך גערופען עשירי בטעות, איז וויבאלד איך האב עס גערופען עשירי נאך תשיעי, איז חל אויף דעם א שם שלמים, איז ממילא ווען ס'גייט ארויס בבת אחת די צענטע און די עלעפטע און איך רוף זיי ביידע מעשר, איז דא א תערובת, איינס איז טאקע מעשר, און איינס איז א שלמים, און וואס טוה איך מיט דעם, איז מבואר דארטן אז איך ברענג א בהמה פון איך איך איך איך. איך לאז זיי ביידע זאלן ירעו עד שיסתאבו זאלן באקומען א מום, און איך ברענג א בהמה פון חולין, און איך זאג אז ווי ס'איז דא די קדושת שלמים פון די צוויי בהמות זאל עס ארויפגיין אויף די בהמה פון חולין, און יענע בהמה פון חולין ווערט היינט א שלמים און מ'איז מקריב פאר שלמים, יעצט האב איך דא א תערובת פון צוויי בהמות, איינס איז חולין ווייל מ'האט שוין פודה געווען, און די אנדערע איז מעשר, ביידע קען מען עסן, די חולין קען מען עסן פשוט, און די מעשר איז די הלכה אז א בהמה פון מעשר בהמה וואס ס'באקומט א מום איז נאכל לבעליו במומו, די שלמים מוז מען פודה זיין אבער די מעשר איז נאכל במומו. על כל פנים, וואס איז טאקע פשט דא אז ווען יצאו שניים בעשירי זאג איך אז עשירי ואחד עשר מעורבים זה בזה, ווען איך וואלט גערופען די עשירי עשירי און נאכדעם קומט אויס די עלעפטע און איך וויל מאכען די עלעפטע פאר מעשר וואלט עס נישט געארבעט ס'אינו בזה אחר זה איז אפילו בבת אחת אינו זאל קיין איינער פון זיי נישט חל זיין מעשר פארוואס שטייט דא אז ס'איז חל געווארען מעשר? זאגט די גמרא שאני מעשר בהמה ביי מעשר בהמה טרעפט מען א מושג דאיתיה בטעות מעשר בהמה איז דא א קולא אז אז אז אפילו ווען ס'איז געווארן בטעות, אדער אפשר א חומרא, אפילו ווען ס'איז חל געווארן די שם מעשר בטעות, איז חל א קדושה. דתנן, קרא לתשיעי עשירי, דער ניינטע איז ארויסגעגאנגען, און מ'האט עס גערופן בטעות עשירי. נאכדעם איז די עשירי ארויסגעגאנגען, און מ'האט עס גערופן תשיעי. נאכדעם גייט ארויס די אחד עשר, און מ'רופט עס עשירי. איז די הלכה שלשתן מקודשין. די אלע דריי האבן א קדושה. די הלכה איז אז די תשיעי איז נאכל במומו, די עשירי בלייבט מעשר, און די אחד עשר האט א דין פון א שלמים. איז וויבאלד מען זעהט אז ס'איז חל א שם מעשר אפילו אויף א טעות, אפילו אויף די ניינטע און די עלעפטע איז חל דא א שם קדושה, איז ממילא איז אויך דא מובן אז ווען ס'גייט ארויס די עלעפטע צוזאמען מיט די צענטע צוזאמען, איז חל דא די שם מעשר, מען פארלירט נישט די שם מעשר, וויבאלד מען זעט אז די שם מעשר קען חל זיין בטעות, איז אויב אזוי קען איך זאגן אפילו ווען ס'גייט ארויס עשירי ואחד עשר צוזאמען פארלירט מען נישט דא די שם מעשר, מה שאין כן קידושין וואס דארט איז נישט דא קיין מושג אז ס'זאל חל זיין בטעות, איז ממילא דארטן וואו ס'איז נישט חל בזה אחר זה, דאס איז נישט חל בבת אחת. פרעגט די גמרא, איך דארף פרעגן א קשיא פון תודה, די הלכה ביי א קרבן תודה איז, אז צוזאמען מיט די בהמה פון תודה ברענגט מען ארבעים לחמי תודה. איז תודה איז א זאך וואס דארט איז נישט שייך בטעות, דליתא בטעות, רש"י זאגט טאמער איינער האט געברענגט פערציג לחם, ער האט געמיינט ער ברענגט שווארצע לחם, ס'איז געווען ווייסע לחם, איז נישט חל דא די קדושה, ווייל ס'איז הקדש בטעות און בית הלל זאגט הקדש בטעות לא הוי הקדש. וליתא נמי בזה אחר זה, ווען ער איז מפריש פערציג חלות פאר לחמי תודה, און נאכדעם איז ער מפריש נאך פערציג חלות פאר לחמי תודה, איז נישט חל דא קדושה אויף די צווייטע פערציג. די שחיטת הזבח איז מקדש די לחם נאר פערציג נישט אכציג, ס'איז נישט שייך בזה אחר זה. איז טאמער איך זאג כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, וויאזוי שטימט דא די נעקסטע הלכה, ואיתמר, תודה שנשחטה על שמונים חלות, איינער האט געברענגט אכציג חלות פאר לחמי תודה און ער האט געשחט'ן די קרבן, חזקיה אמר אז די שחיטת התודה איז מקדש קדשי לה ארבעים מתוך שמונים, עס קען נישט טאקע ווערן נתקדש אכציג, אבער פערציג פון די אכציג ווערט נתקדש. רבי יוחנן אמר לא קדשי לה ארבעים מתוך שמונים, גארנישט ווערט נתקדש, האט די גמרא פארשטאנען אז די מחלוקת חזקיה רבי יוחנן איז די מחלוקת אין רבה'ס הלכה, חזקיה האלט כל שאינו בזה אחר זה, בבת אחת איז חל, ממילא ווען איך האב געזאגט בבת אחת איך וויל אכציג זאל חל זיין, איז על כל פנים פערציג איז חל, רבי יוחנן זאגט גארנישט איז חל, ווייל טאמער ס'איז נישט חל בזה אחר זה בבת אחת איז קיין איינס נישט חל. זאגט רש"י, חזקיה איז געווען די רבי פון רבי יוחנן, מסתם פסק'נט מען ווי חזקיה. חזקיה זאגט קדשי לה ארבעים מתוך שמונים זעהט מען הגם ס'איז אינו בזה אחר זה, בבת אחת איז חל, איז דא אויכעט זאל מען זאגען ביי קידושין אז הגם איך קען נישט מקדש זיין די שתי אחיות בזה אחר זה אבער טאמער איך האב זיי מקדש געווען בבת אחת זאל חל זיין די קידושין אויף איינער פון זיי. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין קשיא ווייל די די מחלוקת האט מען מיישב געווען אז האסט נישט גוט אפגעלערנט דא די מחלוקת לאו איתמר עלה אמר רבי יהושע בן לוי אז הכל מודים סיי חזקיה סיי רבי יוחנן כל היכא דאמר קדשי לה ארבעים מתוך שמונים קדשי ווען איינער זאגט קלאר איך וויל איך ברענג דא שמונים אבער איך וויל נאר פֿערציק פון די שמונים זאלן נתקדש ווערן אלס לחמי תודה די אנדערע פֿערציק ברענג איך פשוט אלס אחריות טאמער די ערשטע פֿערציק ווערט נטמא און ווערט נאבד זאל איך האבן אן אנדערע פֿערציק דא אויפן זייט אבער איך בין נאר מקדש ארבעים מתוך שמונים איז יעדער מודה אז ס'איז קדשי ווען ער זאגט לא יקדשו ארבעים אלא אם כן קדשו שמונים ער זאגט בפירוש איך וויל נישט מקדש זיין נאר טאמער ס'איז חל קדושה אויף אלע אכציג איז לא קדשי איז נישט חל קדושה אויף ארבעים ס'איז טאקע נישט חל ווייל כל שאינו בזה אחר זה זאג איך נישט אז בבת אחת איז חל אויף ס'איז נישט ס'וועט נישט חל זיין לא נחלקו די מחלוקת איז בסתם ער ברענגט אכציג און ער רעדט נישט אויס פארוואס ער ברענגט דא אכציג איז מר סבר ר' חזקיה האט געהאלטן אז די כוונה פון די אכציג איז לאחריות קא מכוון, פערציג ברענגט ער פאר לחמי תודה, די אנדערע פערציג פאר אחריות טאמער ער פארלירט די ערשטע פערציג, ממילא האט ער אינזין מקדש צו זיין ארבעים מתוך שמונים איז מקודש, און מר סבר ר' יוחנן האט געהאלטן אז זיין כוונה געווען לקרבן גדול קא מכוון, און מ'קען טאקע נישט ברענגען אכציג וועגן דעם איז נישט חל, ממילא איז נישט שווער די גאנצע קשיא. פרעגט די גמרא יעצט, רבא האט דאך געפרעגט א קשיא אויף רמי בר חמא, רמי בר חמא האט געוואלט מוקים זיין די פסוק פון אישה אל אחותה, אז די פסוק רעדט זיך באופן ווען איז מקדש שתי אחיות כאחת, האט רבא געזאגט דאס קען נישט זיין פשט אין פסוק, ווייל טאמער די תורה זאגט מיר אז ווען איך בין מקדש שתי אחיות כאחת איז נישט חל דא קיין קדושין אויף קיין איינע פון זיי, וויאזוי זאגט די פסוק נאכדעם אז טאמער ביסט בועל איינע פון זיי איז דא כריתות, טאמער עס איז נישט דא קיין תפיסת קדושין איז נישט דא קיין כריתות, אלא מאי די פסוק רעדט זיך בזה אחר זה, טאמער האסט מקדש געווען א אישה און יעצט ווילסטו מקדש זיין אחותה, זאגט די תורה לא תקח. איי וואס איז טאקע פשט אין די משנה פארוואס ווען מ'איז מקדש שניהם בבת אחת איז קיין איינס נישט חל, אלס כל שאינו בזה אחר זה בבת אחת אינו. פרעגט די גמרא ורבא למה ליה לשנויי כרבה, וואס דארף רבא אנקומען צו רבה'ס סברה כל שאינו בזה אחר זה בבת אחת אינו, תיפוק ליה, רבא האט געקענט זאגן די אייגענע שיטה וואס מ'גייט באלד זעהן אז רבא האלט קדושין שאין מסורין לביאה נינהו, און קדושין שאין מסורין לביאה לא הוו קדושין, ווען איינער מאכט קדושין למשל אפילו ער וואלט געזאגט איך בין מקדש איינע פון די שתי אחיות, ער זאגט נישט וועלכע, איך בין נאר מקדש איינע פון זיי, האלט רבא אז די קדושין איז נישט חל, פארוואס? ווייל איך קען נישט בועל זיין קיין איינע פון זיי, ווייל יעדע איינע ווייס איך נישט צו דאס איז די. מקודשת, דאס איז די אחות אשתו פון די מקודשת, איז יעדע איינע איז א ספק אחות אישה, קען איך נישט בועל זיין, אלץ ספק ערווה, איז עס א קדושין שאין מסורין לביאה, רבא האלט, קדושין שאין מסורין לביאה לא הוו קדושין, ממילא ווען איך בין מקדש שתי אחיות כאחת, קענסטו מיר נישט זאגען אז איינע פון זיי זאל כאטש חל זיין, ווייל איך ווייס דאך נישט וועלכע, איז דאך א קדושין שאין מסורין לביאה, איז וועגען דעם איז נישט חל די קדושין. פארוואס האט רבא נישט געזאגט דאס איז דער פשט? זאגט די גמרא אין הכי נמי, רבא האלט טאקע דאס איז דער פשט, אבער לדבריו דרמי בר חמא קאמר, ער קומט מיישב זיין רמי בר חמא. דו ווילסט ברענגען א ראיה פון די פסוק, זאג איך דיר אז דו מאכסט א טעות אז דער פסוק רעדט זיך נישט וועגן קידושין פון שתים כאחת, דער פסוק רעדט זיך פון מקדש געווען איינס נאך די צווייטע, אבער אף על פי כן פון די פסוק קען מען זען אז מקדש נשים כאחת איז נישט חל, ווייל איינמאל איך ווייס אז ס'אינו בזה אחר זה ווייס איך ממילא בבת אחת אינו. איתמר, קידושין שאין מסורין לביאה, אזוי ווי מ'האט פריער געשמועסט, איך בין מקדש אחת משתי אחיות, קען איך נישט וואוינען מיט קיין איינער פון זיי, יעדע איינע איז א ספק אחות אישה, אביי אמר הוו קידושין, די קידושין איז יא חל, איך ווייס טאקע נישט וועלכע ממילא דארף ביידע האבן א גט, רבא אמר לא הוה קדישין ווייל וויבאלד ס'איז אינן מסורין לביאה נישט חל די קידושין. אמר רבא בר אהינא אסברא לי א מקור אין די פסוק אז קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין, ווייל ס'שטייט כי יקח איש אישה ובעלה, כי יקח איש אישה רעדט זיך קידושי כסף, אזוי ווי מ'האט געזאגט אין אנפאנג פון די ערשטע פרק קיחה קיחה. איז כי יקח איש אישה איינער איז מקדש א אישה בכסף ובעלה, איז משמע אז קידושי כסף מוז זיין אזא קידושין וואס איז שייך ובעלה, קידושין המסורין לביאה הוו קידושין, קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין, האט מען דא א מקור פון א פסוק. פרעגט די גמרא, תנן, אין אונזער משנה איז געשטאנען המקדש אישה ובתה אישה ואחותה כאחת, אינן מקודשות, איז משמע, וויבאלד איך האב זיי מקדש געווען כאחת, קען נישט חל זיין די קידושין, ווייל וויבאלד ס'איז נישט חל בזה אחר זה בבת אחת איז אויך נישט חל, איז משמע דווקא כאחת איז נישט חל, אבער הא אחת מאישה ובתה אישה ואחותה, טאמער איך זאג איך וויל מקדש זיין איינע פון די אישה ואחותה, איז מקודשת. פארוואס? ואמאי קידושין שאין מסורין לביאה נינהו לויט רבא, תיובתא דרבא. אמר לך רבא, די משנה מוז מען סיי ווי סיי עפעס משנה זיין און מסביר זיין, ולטעמיך אימא סיפא, וויאזוי וועסטו אפלערנען פשט אין די סיפא פון די משנה? שטייט אין די סיפא מעשה בחמש נשים, ובהן שתי אחיות, ס'איז געווען פינף פרויען, צוויי זענען געווען שוועסטער, דריי זענען געווען פרעמדע. וליקט אחד כלכלה של תאנים ושלהן היתה ושל שביעית היתה, ואמר, הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו ואמרו חכמים וואס איז די דין? אין אחיות מקודשות, די צוויי שוועסטערן נישט חל די קידושין, איז משמע, אחיות הוא דאינן מקודשות, הא נכריות מקודשות, די אנדערע דריי איז חל דא די קידושין און זענען אלע דריי מקודש, זיי אלע דריי דארפן האבן א גט, די צוויי אחיות אינן מקודשות. פרעגט רבא היכי דמי, אילימא דאמר כולכם, ווען ער זאגט איך בין מקדש כולכם, אויב אזוי האט ער אינזין איך וויל מקדש זיין פינף פרויען, טאמער צוויי פון די פינף קענען נישט ווערן מקודשת ווייל זיי זענען אחיות, איז אויב אזוי די אנדערע דריי וואלטען אויך נישט געדארפט חל זיין קידושין, קני את וחמור היא ואת וחמור לא קנה, ווען איינער וויל מקנה זיין עפעס פאר א בר קינין און א אינו בר קינין, פאר א בר דעת מיט א חמור, מיט א חמור קען מען נישט מקנה זיין, איז רשי זאגט חמור איז א משל, למשל איינער וויל זאגען איך וויל מקנה זיין דא א מתנה ס'איז דא א פרוי וואס האט א קינד און זי איז אויך מעוברת, זאגט די מענטש איך וויל דא מקנה זיין א מתנה פאר די נולד און פאר די עובר, פאר די עובר קען מען דאך נישט מקנה זיין איז דאך א דבר שלא בא לעולם, איז וויבאלד ס'איז נישט חל דא די הקנאה צו די עובר און נישט חל דא די הקנאה פאר די נולד אויך נישט, ווייל ער וויל מקנה זיין צו ביידע צוזאמען, ער איז נישט אינטערסירט מקנה צו זיין זה בלא זה, ער זאגט איך וויל מקנה זיין די שתיים, איז די דין איז טאמער פאר איינער פון זיי איז נישט חל ווייל ער איז א עובר אזוי ווי א חמור, איז די אנדערע אויך נישט קונה, דאס הייסט קני את וחמור, וויבאלד די חמור קען נישט קונה זיין איז די את קען אויך נישט קונה זיין, איז דא אויך איך וויל מקדש זיין פינף פרויען, איך האב נישט געזאגט איך וויל מקדש זיין דריי, איך וויל מקדש זיין פינף, איך וויל נישט מקדש זיין דריי אן די צוויי, איז טאמער די צוויי קען נישט ווערן מקודשות ווייל אין אחיות מקודשות, איז בהכרח די אנדערע דריי וועלן אויך נישט ווערן מקודשות ווייל ס'איז קני את וחמור. איז וואס איז פשט אז דער דיוק אין די משנה הא נכריות מקודשות? אלא לאו מוזט ער זאגען אז וואס איז פשט אין די ספר? ער האט נישט געזאגט כלכם. נאר די סיפא מוז מען מוקים זיין דאמר להו אחת מכם. ס'איז דא פינף נשים און ער זאגט פאר די פינף איינע פון ענק וויל איך מקדש זיין, ער זאגט נישט וועלעכע, און אויף דעם זאגט די משנה קתני אין אחיות מקודשות. די אחיות זענען נישט בכלל די ספק, די אנדערע דריי יעדע פון די דריי איז בכלל די ספק, קען זיין יעדע איינע פון די דריי איז די אחת,

ווען ער האט מקדש געווען אלע, פארשטיי איך, מ'קען נישט מקדש זיין ביידע אחיות, אבער ער האט נישט מקדש געווען ביידע, ער זאגט איינע פון די פינף פרויען בין איך מקדש, איז ממילא פארוואס קען איינע פון די צוויי אחיות נישט זיין מקודשת? כ'בין דאך נאר מקדש איינע פון די צוויי. לויט רבא איז זייער גוט, ווייל ס'איז אין מסורין לביאה, ווייל יעדע איינע איז א ספק אחות אישה, אבער לויט אביי וואס אין מסורין לביאה איז נישט מעכב די חלות הקידושין, זאל זיין א ספק קידושין אויף יעדע איינע פון די פינף אפילו אויף די צוויי אחיות, און די צוויי אחיות זאלן אויך דארפן האבן א גט. זאגט די גמרא, לרבא קשיא רישא טאקע, ווייל די דיוק פון די רישא איז דווקא שתיים כאחת אינן מקודשות, אבער אחת מהן איז יא מקודשת, לאביי קשיא סיפא, ווייל מ'האט דאך מוקים געווען די סיפא, ער האט געזאגט אחת מכם, און ס'שטייט אין אחיות מקודשות. זאגט די גמרא אביי מתרץ לטעמיה און רבא מתרץ לטעמיה אביי מתרץ לטעמיה אביי מוז מיישב זיין די סיפא איז זאגט אביי פשט אין די משנה איז אזוי די רישא איז א ראיה צו אים המקדש אישה ובתה אישה ואחותה כאחת אינן מקודשות ווייל ס'קען נישט חל זיין בבת אחת די קידושין ווייל ס'איז שתי אחיות איז ממילא אפילו איינע פון זיי איז אויך נישט מקודשת, ווייל כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו איז משמע הא אחת מאישה ובתה אישה מאחותה, ווען איך בין נאר מקדש איינע פון די צוויי שוועסטער, מקודשת, הגם איך קען דאך נישט וואוינען מיט קיין איינע פון זיי, ווייל יעדע איינע איז א ספק אחות אישה, קידושין שאין מסורין לביאה הוי קידושין. יעצט דארף מען צולייגען א פרט אין די משנה וואס שטייט נישט. אז אביי איז מודה, ואם אמר, ווען ער זאגט סתם אחת משתיכן מקודשת איז חל די קידושין, אבער ווען ער זאגט הראויה לביאה תתקדש לי, ער זאגט צו די צוויי צוויי שוועסטערס, דער פון ענק וואס איז ראויה לביאה בין איך מקדש, איז דעמאלטס אינה מקודשת, ווייל קיין איינער פון זיי איז נישט ראויה לביאה, וויבאלד ער זאגט נישט וועלכע ער וויל מקדש זיין, איז קומט אויס יעדע איינע איז א ספק אחות אישה, איז קיין איינער נישט קיין ראויה לביאה, אויב אזוי, אוודאי איז אביי מודה, ווען איך זאג בפירוש איך וויל דווקא א ראויה לביאה, און ס'איז נישט ראויה לביאה איז נישט קידושין. ווען איך זאג נישט ראויה לביאה איך זאג איינער פון ענק, הגם ס'איז אינה ראויה לביאה, פיין, אינה ראויה לביאה איז נישט קיין חסרון אין חלות קידושין, אבער ווען איך מאך א תנאי איך וויל א ראויה לביאה און ס'איז נישט קיין ראויה לביאה איז נישט חל די קידושין. אויף דעם פירט אויס די משנה ומעשה נמי בחמש נשים בהן שתי אחיות וליקט אחד כלכלה של תאנים ואמר הראויה לי מכם תתקדש לי, ער האט נישט געזאגט אחת מכם, ער האט געזאגט הראויה לי מכם תתקדש לי. יעדע איך וויל מקדש זיין די אלע פרויען וואס זענען ראויה איך זאל קענען וואוינען מיט זיי, איז ואמרי חכמים אז אין אחיות מקודשות, די דריי פרעמדע זענען ראויה, אבער די אחיות זענען נישט ראויה, ווייל פארוואס זענען די אחיות נישט ראויה? ווייל יעדע איינע איז א ספק אחות אישה. און ער האט מקפיד געווען ער איז נאר מקדש איינער וואס איז ראויה, און טאמער ס'איז א ספק אחות אישה איז דאך נישט ראויה, איז וועגן דעם איז אינה מקודשת. רבא מתרץ לטעמיה, די קשיא אויף רבא איז געווען אז די רישא שטייט המקדש שתיהן כאחת איז נישט מקודשת משמע אחת מהן איז יא, זאגט רבא ניין, פשט אין די רישא איז אזוי, המקדש אחת מאישה ובתה אחת מאישה ואחותה, און דעמאלטס איז טאקע נישט מקודשת ווייל ס'איז אינה מסורין לביאה, איי די משנה זאגט כאחת, די משנה מיינט אזוי, איך האב מקדש געווען אחת מאישה ובתה אחת מאישה ואחותה, איז די דין איז, נעשה כמי שקידש אישה ובתה אישה ואחותה כאחת, אזוי ווי ווען איך בין מקדש שניהם כאחת אינה מקודשת, איז ווען איך בין מקדש אחת מהן איז אויך אינה מקודשת ווייל טאקע ס'איז אינה ראויה לביאה, ומעשה נמי, בחמש נשים בהן שתי אחיות, וליקט אחד כלכלה של תאנים ואמר הרי כולכם ואחת מש א, וליקט אחד כלכלה של תאנים ואמר הרי כולכם, דאס הייסט די דריי נכריות, ואחת משתי אחיות מקודשות לי, אזוי איז די פאל, ער האט געזאגט כולכם, ואחת משתי אחיות מקודשות לי בכלכלה זו, ואמרי חכמים אז אין אחיות מקודשות. די כולכם קענען ווערן מקודש, אבער די אחת משתי אחיות קען נישט ווערן מקודש ווייל ס'איז א קידושין שאין מסורין לביאה. איי, פרעגט רש"י, וויאזוי זענען די כולכם יא מקודשות, פארוואס איז דאס נישט קיין קני את וחמור? איך זאג קלאר אז איך וויל נישט נאר די דריי זאלן ווערן מקודש, איך וויל די דריי מיט אחת משתי אחיות זאלן ווערן מקודשת, טאמער די אחת משתי אחיות קען נישט ווערן מקודש, איז דאס קני את וחמור, וויבאלד די חמור איז לא קונה איז די את אויך לא קונה, איז פארוואס איז די כולכם קונה? זאגט רש"י דהשתא לאו את וחמור היא, ווייל דאס וואס אין אחיות מקודשות איז פשוט אלס א ספק, ווייל וויבאלד איך ווייס נישט וועלכע איז איך האב מקדש געווען, קומט אויס אז יעדע איינע איז א ספק אז זי איז די אחות אישה. ממילא איז א קידושין שאין מסורין לביאה, אבער לו יצויר איך וואלט געוואוסט וועלכע איז די אחת פון די שתי אחיות, וואלט חל געווארן די קידושין, ממילא עס הייסט נישט קיין קני את וחמור. מה שאין כן ווען איינער וואלט מקדש געווען שתי אחיות ביידע פון זיי, דעמאלטס מדינא איז נישט חל די קידושין אויף די שתי אחיות, ווייל ס'איז נישט ראוי חל צו זיין קידושין אויף ביידע, ווייל דעמאלטס איז א מצב פון אחות אישה, אבער ווען ער איז מקדש אחת משתי אחיות, די גאנצע פראבלעם איז ווייל יעדע איינע איז א ספק אחות אישה. דארף מען אבער צולייגן דא א קנייטש אין רשי אז די די פראבלעם פון את וחמור איז נישט קיין פראבלעם אלס ס'פעלט אין דעת אז ס'פעלט אין די דעת המוכר אז אז די מוכר איז נישט אינטערסירט אין פארקויפן נאר איינס ער וויל פארקויפן דווקא ביידע ווען ער קען נאר פארקויפן איינס איז נישט דא קיין דעת פון די מוכר טאמער דאס איז די סברה איז דא וויבאלד ער האט געזאגט איך בין מקדש כולכם ואחת משתי אחיות און למעשה קיין איינער פון די שתי אחיות קען נישט ווערן מקודש, וואס גייט מיך אן אז ס'איז א ספק, סוף כל סוף וויבאלד ס'איז א ספק, יעדע איינע איז א ספק אחות אישה, איז עס א קידושין שאין מסורין לביאה, און לויט רבא איז נישט חל די קידושין. טאמער זיין דעת איז געווען איך בין נאר מקדש פיר, דריי נוכריות מיט איינע פון שתי אחיות, און טאמער איך קען נישט מקדש זיין אלע פיר, וויל איך נישט מקדש זיין קיין איינע פון זיי, סוף כל סוף איז נישט חל די קידושין אויף די פערטע, ווייל די אחת פון שתי אחיות איז א קידושין שאין מסורין לביאה, אויב אזוי נישט דא קיין דעת לקדש די אנדערע דריי, איז מוז מען זאגען אז די פראבלעם פון את וחמור איז נישט קיין סברה אז ס'פעלט דא אין דעת, נאר ס'איז עפעס א נאר ס'איז א דין אז דארטן ווי די קנין קען נישט חל זיין אויף אלע, קען די קנין בכלל נישט חל זיין. וויבאלד דא מעיקר הדין קען די קנין יא חל זיין אויף אלע פון זיי, ווייל ווען איך וואלט געוויסט וועלכע איז די אחת משתי אחיות וואלט עס געקענט חל זיין, ממילא איז דא נישט דא די חסרון פון את וחמור. זאגט די גמרא ווייטער תא שמע, המקדש את בתו סתם, איינער גייט איבער צו א טאטע און ער זאגט איך בין מקדש דיין טאכטער, און ער האט נישט אויסגערעדט וועלכע פון די טעכטער יענער איז מקדש, יענער האט מערערע טעכטער, איז די הלכה אין הבוגרות בכלל, די עלטערע טעכטער די בוגרות, זיי זענען נישט בכלל די ספק, פארוואס? ווייל די טאטע האט נישט קיין רשות מקדש צו זיין בתו בוגרת שלא מדעתה, א קטנה און א נערה קען די טאטע מקבל זיין קידושין שלא מדעתה אבער נישט א בוגרת, איז בהכרח אין הבוגרות בכלל, איז משמע הא קטנות איז יא בכלל, איי וויאזוי, טאמער יענער האט אפאר טעכטער וויאזוי קענסטו מיר זאגן אז די קטנות זענען בכלל און ממילא יעדע איינע פון זיי דארף האבן א גט, ספק אפשר האט ער מקדש געווען יענע, ואמאי. סוף כל סוף, וויבאלד איך ווייס נישט וועלכע ער האט מקדש געווען, קען ער דאך נישט וואוינען מיט קיין איינער פון זיי, ווייל יעדע איינע איז א ספק אחות אישה, און דאס איז א קדושין שאין מסורין לביאה, איז לויט רבא וואלט נישט געדארפט חל זיין די קדושין, פארוואס זאג איך אז די קטנות זענען בכלל תיובתא דרבא? אמר לך רבא, הכא במאי עסקינן, כשאין שם אלא גדולה וקטנה, ער האט נישט קיין סך טעכטער, האט איין גדולה, איין קטנה, די גדולה איז דאך נישט בכלל, ווייל ער קען דאך נישט מקדש זיין בתו בוגרת שלא מדעתה, בהכרח האט יענער מקדש געווען די איינציגע טאכטער וואס איז געבליבן, די קטנה, און דאס איז א קדושין המסורין לביאה. זאגט רשי באמת נישט געדארפט זאגען נישט אין שם אלא גדולה וקטנה, ס'קען זיין הארבע גדולות, די עיקר איז ס'נאר דא איין קטנה, אפילו ס'איז דא הארבע גדולות אבער די גדולות זענען אלע חוץ מן הכלל, ווייל די גדולות האט ער דאך נישט קיין רעכט מקדש זיין, איז בהכרח איז ער מקדש די קטנה, ס'איז נאר דא איין קטנה, ווייס איך ווער ער האט מקדש געווען. זאגט רשי אז וויבאלד קטנות איז דומיא דגדולות, ווען גדולות וואלט געווען מערערע וואלט קטנות אויך געווען מערערע, וועגן דעם זאגט די גמרא ס'איז געווען איין גדולה און איין קטנה. פרעגט די גמרא וויאזוי קענסטו זאגן ס'איז געווען איין גדולה, די לשון איז הא בוגרות קתני, שטייט אין הבוגרות בכלל, בוגרות איז א לשון רבים. זאגט די גמרא מאי בוגרות נישט אז דער טאטע האט מערערע בוגרות, בוגרות מיינט מען בוגרות דעלמא, אין די משנה שטייט דא א דין אז יעדע מענטש וואס האט א בת בוגרת און איינער האט געזאגט איך בין מקדש דיין טאכטער, די בוגרות בעלמא זענען קיינמאל נישט בכלל די ספק קידושין. פרעגט די גמרא אי הכי טאמער האט נאר איין בוגרת און איין קטנה, מאי למימרא וואס שטייט דא א חידוש אז ס'חל די קידושין? איך ווייס פשוט אז א בוגרת איז נישט בכלל, ווייל די טאטע קען נישט מקדש זיין קיין בוגרת, און די קטנה פארוואס זאל נישט זיין די קידושין, ס'איז א קידושין המסורין לביאה, בשלמא ווען ער האט מערערע מיידלעך און דו זאגסט מיר ס'חל די קידושין זעה איך א חידוש קידושין שאין מסורין לביאה הוי קידושין אבער טאמער ער האט סך הכל איין טאכטער איז דאס א קידושין שמסורין לביאה און וואס איז די חידוש זאגט די גמרא הכא במאי עסקינן דשויתיה שליח דא רעדט מען אז די טאכטער די בוגרת האט געמאכט די טאטע א שליח ער זאל טרעפן פאר איר א שידוך און ער האט די רעכט מקדש צו זיין פאר איר א מאן אויב אזוי, ווען יענער זאגט בתך מקודשת לי, איז דא יתכן אז די טאטע מיינט אים מקדש צו זיין די בוגרת. איז מהו דתימא כי מקבל קידושי אדעתא דידה קא מקבל, אפשר האט דער טאטע מקבל געווען קידושין פאר די בתו בוגרת, ממילא שטייט דא א חידוש, ניין, אז דווקא די קטנות איז בכלל, דווקא די קטנות איז בכלל, פארוואס טאקע? קא משמע לן דלא שביק איניש מידי דאית ליה הנאה מיניה, ווייל ווען ער איז מקדש די קטנה באקומט ער די כסף קידושין, האט ער פון דעם הנאה, ווען ער איז מקדש די בוגרת אין הכי נמי ער קען איר מקדש זיין ווייל די טאכטער האט אים געמאכט א שליח אבער די געלט גייט צו די טאכטער, איז מסתבר אז די טאטע וויל מקדש זיין דער פון וועמען ער וועט פארדינען, ממילא דאס זאגט דא די משנה, אין הבוגרות בכלל נאר ער איז מקדש די קטנה. פרעגט די גמרא. מי לא עסקינן, די משנה מאכט נישט דא קיין אויסנאם, עס רעדט זיך דווקא באופן ווי די טאכטער האט געזאגט קענסט מיך מקדש זיין אבער איך האלט די געלט, מי לא עסקינן, ס'קען זיך רעדן אין אלע אופנים, דאמרה ליה קידושי לדידך, אז די טאכטער האט געזאגט זיי מיר מקדש און דו האלט די קידושין, איז בכהאי גוונא פארוואס איז פשוט אז ער האט מקדש געווען די קטנה, אפשר האט ער מקדש געווען די בוגרת, א רעכט האט ער, הנאה באקומט ער, איז ווער זאגט ער האט מקדש געווען די קטנה? אפילו הכי זאגט די גמרא לא שביק איניש מצוה דרמיא עליה ועביד מצוה דלא רמיא עליה, פארן מקדש זיין די קטנה באקומט די טאטע א מצוה, מ'האט געזען אין די ערשטע פרק שטייט א פסוק אין ירמי' ואת בנותיכם תנו לאנשים, ממילא האט ער א מצוה ווען ער איז מקדש בתו קטנה, איז מסתבר אז ער האט מקדש געווען בתו קטנה כדי מקיים צו זיין א מצוה, הגם די ראשונים פרעגן א קשיא אז אין די גמרא אנפאנג האיש מקדש האט מען געזען אמר רב, אסור לאדם לקדש בתו קטנה עד שתגדל ותאמר לפלוני אני רוצה, איז משמע מ'קען נישט מקדש זיין א בתו קטנה, דא איז משמע פארקערט עס איז א מצוה מקדש זיין א בתו קטנה, איז אדער קען מען לערנען די גמרא דינגט זיך טאקע אויף רב, אדער קען מען לערנען אנדערע ראשונים זאגן דא רעדט זיך טאקע נישט קיין קטנה עס רעדט זיך א נערה, א נערה איז אויך ברשות אביה לקדשה, און דארט איז נישט דא די איסור. זאגט די גמרא, תא שמע, מי שיש לו שתי כיתי בנות משתי נשים, ער האט חתונה געהאט מיט צוויי ווייבער, ער האט געהאט א גאנצע משפחה פון די ערשטע פרוי, אסאך טעכטער, איז זי געשטארבן, ער האט חתונה געהאט מיט א צווייטע פרוי, ער האט געהאט נאך א כת פון בנות, איז די אלע בנות פון די ערשטע ווייב זענען עלטער פון די בנות פון די צווייטע ווייב. ואמר, און די טאטע קומט צוריק און ער זאגט אונז, קידשתי את בתי הגדולה, כ'האב מקדש געווען בתי הגדולה, איך געדענק ווען איך האב מקדש געווען האב איך געזאגט איך בין מקדש בתי הגדולה צו פלוני, אבער איך געדענק נישט ואיני יודע אם גדולה שבגדולות ואם גדולה שבקטנות, וועלכע גדולה, אדער ס'איז געווען די עלטסטע פון די עלטסטע כת, ממש די עלטסטע פון אלע זיינע קינדער, אדער קען זיין ער האט געמיינט גדולה שבקטנות, ער האט מקדש געווען די עלטסטע פון די צווייטע פרוי. אדער אם קטנה שבגדולות, די יונגסטע פון די ערשטע פרוי, אדער נישט דווקא די יונגסטע, אלע פון די ערשטע פרוי זענען בכלל די ספק, ווייל אלע פון זיי, אפילו די קטנה, זענען אלע עלטער, אפילו פון די עלטערע פון די צווייטע כת, שהיא גדולה מן הגדולה שבקטנות. איז די הלכה איז כולן אסורות, אלע קינדער פון ביידע פרויען חוץ מן הקטנה שבקטנות זענען אלע בכלל די ספק, אפילו די אמצעים פון די צווייטע פרוי זענען אויך בכלל די ספק, ווייל זענען אלע עלטער, על כל פנים פון די קטנה שבקטנות, איז די איינציגע וואס הייסט נישט גדולה בכלל איז די קטנה שבקטנות, אלע אנדערע האבן א שם גדולה כלפי די קטנה שבקטנות, דברי ר' מאיר זענען זיי אלע בכלל א ספק. על כל פנים האט מען דאך דא א קשיא, שטייט דאך דא אז די אלע קטנות חוץ די קטנה שבקטנות, די אלע קינדער חוץ די קטנה שבקטנות, זענען בכלל די ספק און זיי דארפן אלע האבן א גט. טאמער איך ווייס נישט וועלכע ער האט מקדש געווען איז יעדע איינע פון די איז דאך א ספק אחות אישה, לויט רבא ווייל קידושין שאין מסורין לביאה לא הוו קידושין וואלט נישט געדארפט חל זיין די קידושין. ענטפערט די גמרא הכא במאי עסקינן, כשהוכרו ולבסוף נתערבו, דא רעדט מען, בשעת ער האט מקבל געווען די קדישין האט ער געוויסט וועלכע פון די טעכטער ער איז מקדש, ער האט געזאגט איך בין מקדש בתי הגדולה און ער האט געזאגט די נאמען, שפעטער נתערבו ער האט פארגעסן, ס'איז אים אויסגעמישט און ער האט שוין פארגעסן, ער געדענקט נאר איך האב געזאגט בתי הגדולה, ער געדענקט אבער נישט וועלכע, איז ממילא חוץ די קטנה שבקטנות, קען שטימען אז ער האט אנגערופן די וואס ער האט מקדש געווען בתי הגדולה, אלע פון זיי קענען הייסן גדולה, חוץ די קטנה שבקטנות, אבער דא איז א קדושין המסורין לביאה, ווייל בשעת די חלות קדושין האט ער געוואוסט וועלכע. דייקא נמי, א ראיה אז ס'רעדט זיך טאקע אז לכתחילה בשעת קדושין האט ער געוואוסט וועלכע, דקתני איני יודע, ער זאגט איני יודע איך ווייס נישט, לא קתני אינו ידוע אז ס'נישט ידוע, ס'איז יא געווען ידוע, יעצט ווייס איך נישט, שמע מינה אז לכתחילה איז געווען ידוע ממילא איז געווען קדושין המסורין לביאה. פרעגט די גמרא אויב אזוי הכי מאי למימרא, וואס איז דא די חידוש? טאמער ער האט אמאל געוויסט וועלכע ס'איז א קדושין המסורין לביאה, איז פארשטייט זיך אז זענען אלע בכלל די ספק. זאגט די גמרא, די חידוש איז לאפוקי מדרבי יוסי, ווייל רבי יוסי דינגט זיך, רבי יוסי זאגט, דאמר לא מחית איניש נפשיה לספיקא, א מענטש זאגט נישט קיין לשון וואס פון דעם גייט ער שפעטער ליידן אז ס'לייגט אים אריין אין א מצב פון ספק, ווען א מענטש זאגט גדולה, ער וואלט נישט געזאגט גדולה נאר טאמער ער קען שפעטער כאפן פון דעם וועלכע ער מיינט, א מענטש ווייסט ער קען דאך פארגעסן שפעטער, איז ווען ער זאגט גדולה וואלט ער נישט געגעבן א סימן א זאך וואס וואלט אלץ געבליבן א ספק, ווען גדולה קען מיינען יעדע איינע חוץ די קטנה שבקטנות, האט זיך דער מענטש אריינגעלייגט אין א מצב פון ספק, איז זאגט רבי יוסי ווען א מענטש זאגט גדולה זיכער האט ער געמיינט גדולה שבגדולות, כדי ער זאל נישט שפעטער האבן א ספק וועלכע ער האט געמיינט. קמשמע לן, ר' מאיר לאזט הערען ניין, מחית איניש נפשיה לספיקא, ווען א מענטש האט געזאגט גדולה, קען זיין ס'איז נישט קיין קלארע לשון, ס'קען זיין אז ס'איז א לשון וואס איז כולל כמעט אלע קינדער, ממילא דארף מען חושש זיין קדושין פאר אלע פון זיי. איי קדושין שאין מסורין לביאה? ניין, ער האט דאך געוואוסט בשעת מעשה וועלכע. תא שמע, מי שקידש אחת משתי אחיות. מענטש האט מקדש געווען אחת משתי אחיות, ואינו יודע איזה קידש, ער ווייסט אבער נישט וועלכע. איז נותן גט לזה וגט לזו, יעדע איינע מוז האבן א גט כדי צו זיין מותר לעלמא. לכאורה פארוואס? וויבאלד ער ווייסט נישט וועלכע האט מקדש געווען, איז דאס א קדושין שאין מסורין לביאה ווייל ס'איז א ספק אחות אישה, לויט רבא לא הוו קדושין. זאגט די גמרא די זעלבע תירוץ, הכא במאי עסקינן, כשהוכרו ולבסוף נתערבו, ווען ער האט מקדש געווען האט ער נישט געזאגט אחת, ער האט געזאגט אחת און ער האט געזאגט די נאמען, שפעטער האט ער פארגעסן וועלכע, ער געדענקט נאר אז ס'איז געווען אחת. איז ממילא בשעת די חלות איז געווען קדושין המסורין לביאה. יעצט ווייס איך נישט, דארפן זיי ביידע האבן א גט, דייקא נמי אז ס'רעדט זיך אז הוכרו ולבסוף נתערבו, דקתני אינו יודע, שטייט נישט ואינו ידוע, איז א ראיה לכתחילה האט ער געוואוסט, פרעגט אי הכי מאי למימרא וואס איז די חידוש, זאגט די גמרא ס'טאקע נישט קיין חידוש, די חידוש איז די סיפא פון די משנה, סיפא איצטריכא ליה, שטייט דארטן אם איינער האט מקדש געווען אחת משתי אחיות, און ער היינט געדענקט ער נישט וועלכע, מת, די בעל איז געשטארבן, און די ביידע אחיות זענען יעצט ספק, יעדע איינע איז א ספק אז דאס איז געווען אשת המת, איז יעדע איינע איז א ספק יבמה, זענען זיי אסורה לשוק ביז זיי ווערן אפגעפאטערט דורך יבום אדער חליצה. איז טאמער ולו אח אחד, די מת האט איין ברודער, חולץ לשתיהן, ער מוז געבן חליצה פאר ביידע, ווייל יעדע איינע איז א ספק יבמה, איז ווערן זיי נאר מותר דורך חליצה. ער קען אבער נישט מאכן קיין יבום, ווייל טאמער ער מאכט יבום אויף די ערשטע, קען זיין די ערשטע איז נישט די יבמה, די שוועסטער איז די יבמה, קומט אויס ער איז בועל אחות זקוקתו וואס איז אסור מדרבנן. און טאמער ער מאכט ערשט חליצה, און ער וויל בועל זיין די צווייטע איז אויך א פראבלעם, ווייל קען זיין די ערשטע איז טאקע געווען די יבמה, איז דאס געווען חלוצתו, און די צווייטע איז אחות חלוצתו וואס איז אויך אסור מדרבנן, איז וועגן דעם די איינציגע עצה איז חולץ לשתיהן. היו לו שנים, ווען די מת האט צוויי ברידערס, דעמאלטס אחד חולץ ואחד מייבם. ווייל איינמאל די ערשטע איז חולץ, איז ממה נפשך די צווייטע קען מייבם זיין די צווייטע. טאמער די צווייטע איז די אמת'ע יבמה, האט ער מייבם געווען די יבמה. טאמער די ערשטע איז געווען די יבמה, איז אויב אזוי האט ער ווייטער נישט קיין פראבלעם וואוינען מיט די צווייטע, ווייל די צווייטע איז שוין מער נישט אחות זקוקתו, ווייל די חליצה פון די יבמה האט אפגעפאטערט די זיקה, איז קען ער יעצט וואוינען מיט די צווייטע, און ס'הייסט נישט אחות חלוצתו, ווייל די ערשטע איז נישט געווען חלוצתו, ס'איז געווען חלוצת אחיו. איז אחד חולץ ואחד מייבם, וואס איז געשען אם קדמו וכנסו, ביידע האבן זיי מייבם געווען. איז די צווייטע האט נישט געטון קיין פראבלעם, ווייל איינמאל די ערשטע האט מייבם געווען די צווייטע איז מותר ממה נפשך, טאמער די ערשטע האט מייבם געווען די ריכטיגע יבמה, איז אויב אזוי איז פקע די זיקה, קען די צווייטע חתונה האבן מיט די שוועסטער, ס'איז שוין מער נישט אחות זקוקתו. טאמער די צווייטע איז די ריכטיגע יבמה, האט דאך די צווייטע מייבם געווען די יבמה, איז זייער גוט. די פראבלעם איז ווען קדמו וכנסו די ערשטע האט אפשר עובר געווען א איסור, ווען די ערשטע האט טאקע. כונס געווען די יבמה, איז גוט, אבער טאמער די ערשטע האט כונס געווען די אחות פון די יבמה, האט ער כונס געווען אחות זקוקתו האט ער עובר געווען אויף איסור דרבנן. אבער טאמער למעשה אם קדמו וכנסו די הלכה איז אין מוציאין אותם מידם, נאך זיי האבן ביידע כונס געווען לאזט מען זיי ביידע, ווייל אפילו די ערשטע, אפילו האט עובר געווען א איסור, אבער היינט נאך די צווייטע האט כונס געווען, איז קומט אויס אפילו ער האט חתונה געהאט מיט אחות זקוקתו, אבער איינמאל די צווייטע האט מייבם געווען די די זקוקתו, קומט אויס ער האט שוין מפקיע געווען די זיקה, איז די ערשטע שוין מער נישט עובר קיין איסור, איז וועגן דעם אין מוציאין אותם מידם. על כל פנים די חידוש דא איז די לשון אין די סיפא אז אחד חולץ ואחד מייבם צו לאזן הערן דווקא מיחלץ והדר יבומי, די סדר הדברים איז איינער זאל חולץ זיין און די צווייטע זאל מייבם זיין, אבער פארקערט יבומי והדר מיחלץ לא, ווייל טאמער איינער גייט ערשט מייבם זיין פאר די צווייטע האט געמאכט חליצה, קען זיין דקא פגע באחות זקוקתו, קען זיין ער גייט מייבם זיין די שוועסטער פון די יבמה איז דאס אחות זקוקתו און ס'איז אסור מדרבנן, דאס איז די חידוש.